לזכות מרת צלחה חנה בת רבקה גיטל שתחיה אמר ליום ההולדת שלה ו' טבת. שיחת ה' טבת תשמט. דאס איז דאך א טאג וואס איז פארבונדן מיט ספרים, במילא איז אויכעט איצט די צייט נאכאמאל דערמאנען אז דער ענין פון ספרים איז ווי מבואר אין פוסקים בפרט פון דעם ראש וכיוצא בזה, און ווי שוין אלעמאל גערעדט בארוכה, איז דאס פארבונדן מיט די מצוות עשה מן התורה, פון מצוות כתיבה פון א ספר תורה, וואס האט נאך אויכעט אין זיך די מעלה וואס דאס איז די לעצטע אדער פאר די לעצטע מצוה פון די תריג מצוות אין בספר התורה, וואס אויך דער סדר אין תורה איז דאך אויכעט. בדיוק ובתכלית הדיוק, ובפרט אט אט די עניינים וואס זיי שטייען גאר בריש אדער גאר בסוף, ובפרט נאך אז ס'איז דאך אויכעט דא א דעה אז דאס איז גאר די לעצטע מצוה פון די תריג מצוות בספר התורה, איז אויכעט אזוי ווי יעדע זאך פארבינדט זיך מיט א ענין של צדקה, אויכעט דארף מעריך זיין און א ענין של חידוש. צו אננעמען זיך אויף משתתף זיין זיך דורך געבן א דאלער צו יעדערן וואס וועט וועלן נאר נעמען, ער זאל דערפון נוצן איין דאלער אויף צדקה כרגיל וכרגיל, און דערנאך די חידוש שביום זה אז פארבונדן מיט א ענין אדער פון קויפן נייע ספרים אדער פארריכטן אלטע ספרים, אדער געבן דעם דאלער א צווייטן איד אז א צווייטער איד זאל אויסנוצן דאס אויף דער מצוה האמורה, וואס כאמור איז זי א מצוה כמה לדעת כמה פוסקים אויכעט בכלל פון דער מצוות עשה מן התורה, און אפילו אז דאס האט א תוקף מער נישט פון דברי סופרים, איז דאך דאס אויכעט חביבים דברי סופרים חמורים דברי סופרים, וכולו כמדובר כמה פעמים ובפרט לאחרונה, ובפרט נאך אז מ'האלט זיך אין א יאר וואס דאס איז א שנת העיבור און א שנה תמימה, מיט אלע עניינים האמורים, מ'קומט אויכעט בהמשך צו שמח ותשמח און א הקהל, וואס אין דערויף אויכעט בנוגע צו ספרים איז מען זיך איינגעפירט לאחרונה אז אויכעט בהקהל סיי אנשים און סיי נשים און סיי טף, האבן זיך יעדער אייגענע ספרים מיטן גאנצן די שטארקייט און דעם נועם וואס ס'גיבט צו בחייהם, אזעלכע האבן בחייהם ניט נאר עניינים של לחם לאכול ובגד ללבוש נאר אויכעט פון ספרי קודש ובפרט אז מ'פארבינדט זיך נאך

אדער דארפען האבען זיי און לערנענן זיי וכו' כמדובר בארוכה, און די אלע עניינים זאלען נאך מער מוסיף זיין אין מעשינו ועבודתינו, והוא העיקר אז מען האט גלייך די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און מען נעמט מיט וויבאלד אז כספם וזהבם אתם, על אחת כמה וכמה, די אלע ספרים און די אלע כתבים וואס יעדער האט, דאס האט זיך אויכעט א תוקף, פון ספרי פון עניינים של ספרים, בפרט נאך אז דאס איז דאך אויכעט פארבונדען מיט פנימיות התורה כמדובר כמה פעמים, און ס'איז דאך איינגעפירט שוין געווארן אז מ'איז זיך אויכעט משתדל האבן ספרי די פון פנימיות התורה אויכעט אין אן אופן ניט נאר געדענקען אויף אויסווייניג, נאר אויכעט האבן דאס אדער אין אן אופן פון א כתב, אדער אין אן אופן פון דפוס, אדער אין אן אופן פון כמה ספרים,

וואס איז געווען אין קודש הקדשים כמדובר כמה פעמים, ועוד והוא העיקר כמדובר כמה פעמים, אז מען איז אויכעט ממשיך אין די אלע עניינים בארצינו הקדושה בירושלים עיר הקודש ובקודש הקדשים, צוזאמען מיט די לוחות הברית און צוזאמען מיט די ספר תורה שבצידו של ארון הברית אדער בפנימיות פון ארון הברית ווי די ביידע דעות בזה,